היינטיגע פרק איז פשוט א סאמערי פון אלע כיבושים אלעס וואס יהושע בן נון האט כובש געווען און די אידן אין ארץ ישראל פון די גאנץ ארץ כנען און ער גייט אפילו צוריק צו די כיבושים וואס משה רבינו האט כובש געווען אין עבר הירדן און ס'הייסט אין די מזרח זייט פון די ירדן ארץ סיחון ועוג און ס'איז דא צוויי חלקים אין די פרק די ערשטע חלק רעדט זיך פון די כיבושים פון משה די צווייטע חלק איז א ליסט פון די כיבושים פון יהושע, און ס'איז א ליסט פון מלכים, א אינטערעסאנטע ליסט, זעט אויס א סארט שירה, א סארט פאעם אדער א ניגון אדער א טשענט וואס מ'האט געהאט, אזוי דאכט זיך מיר, פון די מלכים, סאו לאמיר זען. באופן כללי זאגט מאכט געבט די פסוק א העדינג ואלה מלכי הארץ, דאס איז א ליסט פון די מלכים וואס הכו בני ישראל וירשו את ארצם. איז רעכנט די פסוק אויס צוויי מלכים אין עבר הירדן סיחון מלך אמורי וואס וואוינט אין חשבון און ס'רעכנט אויס קודם רעכנט עס אויס באופן כללי די גבול פון עבר הירדן פון נחל ארנון וכל הערבה און ס'רעכנט אויס סיחון ווי האט ער געהאט פון נחל ארנון ביז יבק דאס דארט איז גבול בני עמון אזוי ווי ס'שטייט אין ספר דברים אויכעט. און נאך פון ערבה ביז ים המלח איך ווייס די מעפ דארף מען קוקען צו פארשטיין פונקטליך וואס דאס מיינט און די זעלבע זאך עוג מלך הבשן וואס דאס איז מיתר הרפאים יא געווען פון די ריזן וואס איז געווען אמאל ער האט געוואוינט אין עשתרות און ער האט מושל געווען בהר חרמון וסלכה וכל הבשן ביז גבול הגשורי והמעכתי דאס זענען די צוויי מלכים פון עבר הירדן די מלכים באלאנגען באמת נישט אין ספר יהושע אזוי ווי דאס איז מפורש משה עבד השם מיט בני ישראל האבן שוין מכה געווען און משה האט עס געגעבן פאר ראובן גאד וחצי שבט מנשה. יעצט וואס זענען די מלכים וואס יהושע ובני ישראל האט מכה געווען בעבר הירדן ימה יא אויף מערב זייט פון די ירדן פון בעל גד בקעת הלבנון ועד ההר החלק העולה שעיר דאס איז פון צפון ביז דרום בערך און יהושע האט עס געגעבן לשבטי ישראל ירושה יעדע איינע וואס אונז גייען לערנען די נעקסטע פרקים בעצם און ער רעכנט אויס אלע געגנטער ווייטער די דריי וועגן וואס מ'קען ארויסרעכנען מ'קען ארויסרעכנען לויט מלכים מ'קען אויסרעכנען לויט די געגנטער הר שפלה ערבה אשדות מדבר נגב דאס זענען אלס נעמען געגענטער אין ארץ ישראל און נעמען פון אומות חתי אמורי כנעני פריזי חוי יבוסי דאס זענען די זעקס אומות יא גרגשי פעלט א גאנצע צייט דא וועגן דעם מען רעדט וועגן דעם מפרשים אבער דאס זענען די זעקס אומות פון כנען וואס ער האט יורש געווען און ס'האט א ליסט פון מלכים א ליסט און ס'איז אינטערעסאנט די ליסט הייבט זיך אן איין מלך יריחו אחד מלך עי אחד נאך אזוי ווי א ליסט ער ציילט איינס איינס איינס אזוי ווי ביי יום כיפור אחת ואחת כמעט און ס'ענדיגט זיך כל מלכים שלושים ואחד, דאס זענען א ליסט פון איין און דרייסיג מלכים וואס יהושע בן נון האט כובש געווען זייערע שטעט, מלך יריחו, מלך ירושלים, חברון, ירמות, לכיש, ס'איז אלץ נעמען פון שטעט, ס'איז דא פארשידענע וואס האבן אזוי ווי הערות, מלך גוים לגלגל, מיר דארפן וויסן פשט וואס איז דאס מלך גוים לגלגל, אדער וואס איז פשט אז פונקט ביי עי שרייבט ער עי מצד בית אל, משמע עס איז אפשר דא נאך א עי, עס רעדט לאפוקי יענע עי, און אזוי ווייטער די אנדערע פרטים האבן מסתמא יעדע איינס א פשט, אבער באופן כללי זאגט שוין די מפרשים אז עס אינטערסאנט אז דאס זענען מלכים יא לכאו' איז דא זעקס אומות ווייל אונז וואלטן זיך פארגעשטעלט ס'איז איין מלך כנען מלך אמורי מלך חיטי און אזוי ווייטער נאר די פשט די פשוטע פשט איז אז דאס זענען די מלכים אזוי ווי מ'זעט אין די מעשות פריער דאס זענען מלכים מער אזוי ווי מ'קען עס היינט וואלט מען גערופן א מעיאר פון א שטאט דעמאלטס איז געווען א גאנצע מלך ס'איז געווען יעדע שטאט יעדע נישט ממש א שטעטל יעדע שטאט האט געהאט א חומה אזוי ווי מ'לערנט ביי יריחו און ירושלים און אזוי ווייטער א שטאט און ס'האט געהאט אזוי ווי א שליטה אויף די געגענט ארום וואס מען רופט די גלילות און אזוי ווייטער, דאס איז געווען און מען זעט שפעטער אויך א שטאט איז געווען א גאנצע זאך און א שטאט האט געהאט א מלך און די מלכים זענען געווען קליינע מלכים רעלאטיוו נישט געהאט קיין עמפייערס נישט געהאט יעדע מלך האט נישט געהאט קיין פאר שטעט געהאט איין שטאט און דאס זענען די איין און דרײַסיק מלכים ס'איז דא די אנדערע מדרש וואס וואס מען ברענגט וואס זאגט אז דאס זענען מלכים פון חוץ לארץ בעצם פון גרעסערע עמפייערס וואס האבן געשיקט אזוי ווי א שליח אין ארץ ישראל ווייל אלע געוואלט האבען א שליטה מסתמא איז דא א אמת היסטאריש אין דעם אויך וואס מען דארף וויסען אבער באופן כללי דאס זענען מלכים זענען דארף מען געדענקען זענען אזעלכע קליינע מלכים אבער א שטאט מיינט דאס איז יא אז מען האט א מלך אויף א שטאט איז ממילא איז מען שולט אויף די גאנצע געגענט ארום סא אזוי ווי מען זעט עס זענען מלכים וואס האבן געקענט צאמרופן אנדערע זיי מאכן א ברית מיט זיי זיי מאכן מלחמות און אזוי ווייטער אז יעדע איינס האט זיך געהאט זיין סא אבער דא רעכנט מען עס אויס קען מען פשוט אויף א ליסט אזא א טרוקענע ליסט מלך דאס אחד מלך יענץ אחד מלך יענץ אחד דאס איז אזוי ווי א סיכום פאר די גאנצע פרשה דא ענדיגט זיך קען רופן די ערשטע חלק די אויב מ'קען דאס טיילן ספר יהושע אין צוויי וואס איך רוף כיבוש וחילוק דא ענדיגט זיך די חלק פון כיבוש און ענדיגט זיך מיט א שיינע ליסט מ'זאל מאכן א ליסט וואס זענען די כל מלכים שלושים ואחד אלע מלכים וואס יהושע האט כובש געווען אויב מ'רעכנט צאם די מלכים פון משה סיחון ואוג קומט אויס דריי און דרייסיג מלכים אפשר איז דא רמזים אין די נאמבערס אבער דאס איז די מעשה פון די פרק.